משיחת פורים קטן תשל"ח. וואס אין דעם מאמר רעדט זיך ב די עיקר נקודה בנוגע צו חינוך, חינוך כפשוטו מפי עוללים ויונקים יסדת עז, און דאס וועט זיין דער להשבית אויב ומתנקם אפילו פון די גדולים בשנים, אויכעט פון די גדולים באמיתת העניין בעבודתם, דארפן זיי אויכעט אנקומען צו דער עבודה פון מפי עוללים ויונקים יסדת עז, וואס דאס איז דער ענין התורה ווי ער ברענגט זיך אראפ אין עז אלא תורה, תורה האט זיך כמה וכמה שמות, איז האט ער דארטן אויסגעקליבן דעם שם מיטן תואר פון עז, אז דאס באווייזט אויפן ענין התוקף, אל יתבייש מפני המלעיגים.

ער טוט עס אבער מיט א חלישות אדער ניט מיט א תוקף המתאים און איז טאקע מקיים אל יתבייש קומט עס אבער ניט ווי אזוי ס'קומט עבודתו בקלות יותר ובהרחבה יותר אז ער שטעלט זיך מלכתחילה אוועק אין אן אופן של תוקף איז ווערט דעמאלט דער גאנצער ענין המלעיג ביי אים אינגאנצן ניט קיין מציאות ווערט דאס אויכעט מבואר אין מאמר אז דאס איז בדוגמא אז אויך נישט שייכות אז זאל זיין א ביוש יתבייש מפני המלעיגים וואס געפינט זיך אין אן אנדער עולם אפילו אין א עיר אחרת בשעת אז ער שטעלט זיך אוועק אין אן עולם חדש זענען די מלעיגים אינגאנצן ניטא אין זיין עולם ער דארף שוין גארניט אנקומען צו דער התבוננות פארוואס ער זאל זיך פאר זיי ניט שעמען, ער דארף נאר האבן דעם תוקף אז ער געהערט צו אן עולם חדש, און די מלעיגים און די מבלבלים און מסתירים זיינען געבליבן אין אן עולם התחתון ממנו, און דערויף דארף באשטיין דער תוקף, און אט א דעמאלט בדרך ממילא ילך לבטח דרכו מתוך שמחה וטוב לבב.

ווי ער זאגט אין דעם מאמר אם נא מצאתי חן בעיניך פון עיין ח ובכמה וכמה מאמרים, אז מען שטייט מיט א הבדלה וואס זי ווערט אנגערופן א הבדלה בדרך פלא, איז גארנישט שייכות צו זאגן אויף דערויף אתה בחרתנו, נאר דאס איז שייכות מצד הגוף וחומריות שלו, ווי ער זאגט אין תניא מצד די פנימיות פון א אידן וואס דאס איז זיין אמיתית המציאות, עושה נפשו עיקר, ווי ער זאגט אין תניא פרק לב, אט א דעמאלס שטייט ער אין אן אופן פון נפלינו הבדלה אין אן אופן של פלא, און אט א דעמאלט דארף מען אים ניט מסביר זיין אז ער האט זיך ניט וואס צו רעכענען מיט מלעיגים און מיט מעלימים און מסתירים, זיי זיינען ניטא בעולמו. און דאס איז כאמור דאס איז א התבוננות ניט אין עניינים וואס פארבונדן מיט רזי תורה און שייכות דווקא צו די וואס הנהגתם היום יומית איז דאס על דרך הקבלה ווי מקובלים נאר דאס א התבוננות פשוטה אין פשוטם של כתובים פון ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה אויכעט די התבוננות א יעדער איד איז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר וואס כל ישראל איז דאך כולל ממש כל אחד ואחת אחוץ די וואס ער רעכנט דערנאך אויס און אפילו אויף די שטייט זיך אויכעט אין ירושלמי אז נאך דערויף ווי קיבלו עונשן איז דאס געווארן א מציאות חדשה און זיי וועלן אויכעט האבן א חלק לעולם הבא. וואס דאס איז כאמור די התבוננות הכי פשוטה אז ער באטראכט זיך אז ער איז בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און דאס איז ניט נאר ווי די נשמה שטייט למעלה אין די איגרא רמה, נאר ווי זי געפינט זיך אין בירא עמיקתא איז דווקא דארטן האט איר דער אייבישטער געמאכט פאר א שליח, אויף לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, כבדו את המצוות שהם שלוחי ווי ער זאגט אין תנחומא, און ער איז מבאר באריכות אין ליקוטי תורה ויקרא, ווארום ביז ווי ער זאגט דארטן שלוחו של אדם כמותו, פון דעם אדם העליון, וואס אמיתית ענין השליחות איז דאך כמדובר כמה פעמים אז דאס איז ניט נאר

ולא רחוקה היא נאר קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, דורך דערויף וואס ער פירט זיך ווי על פי שלחן ערוך, און פירט זיך אין דערויף גופא לפנים משורת הדין, וואס דאס איז שוין אויכעט א דין אין שלחן ערוך, און נאך הדרכות פון תורת החסידות מאור שבתורה הדרכות רבותינו נשיאינו